די וואך אין די סדרה האבן מיר מורא'דיגע מורא'דיגע חיזוק אויף אמונה. אביסעלע הייזעריג וועל איך רעדן אביסל שטיל, כ'האף אז מ'הערט. אז מ'לערנט נאר חומש איז מעביר סדרה יעדן טאג אביסל, זונטאג ביז שני. מאנטאג ביז שלישי, דינסטאג ביז רביעי, יעדן טאג לערנען אביסל חומש מיטן תרגום, און אויב מען קען לערנען רש"י, אויב מען קען לערנען רש"י, זאגן רש"י, זאגן די הייליגע רש"י, מורא'דיגע מורא'דיגע חיזוק אויף די אמונה, אברהם אבינו ער בעט דעם אייבערשטן, ער וויל זוכה זיין צו קינדער, און ס'זעט נישט אויס בדרך הטבע אז ער קען האבן קינדער. שטייט ויוצא אותו החוצה, דער אייבערשטער האט אים ארויסגענומען אינדרויסן, און דער אייבערשטער זאגט אים, קוק אויף די הימל, צייל אפ די שטערנס. קענסט ציילן די שטערנס? קען נישט ציילן קיין שטערנס. אזוי סאך קינדער גייסטו האבן? אברהם אבינו גלייבט, והאמין בהשם, האט נישט קיין קינדער. איינער אליינס אברהם אבינו שטייט און שרייט אויס. ער שטייט און שרייט און שרייט און ער ווערט הייזעריג מסתמא אויך און ער שרייט און ער שרייט און ער רעדט די דרשות און רעדט ס'איז דא א באשעפער האט נישט קיין קינדער און די אייבערשטער קום ארויס אינדרויסן קוק קענסט ציילן די שטערנס קען נישט ציילן קיין שטערנס אזוי וועלן זיין דיינע קינדער. והאמין בהשם, ער האט געגלייבט אינעם אייבערשטן, ויחשבה לו צדקה, און דער אייבערשטער האט עס גערעכנט פאר צדקה, איינע פון די פשטים וואס רשי ברענגט, דער אייבערשטער האט אים ארויסגענומען, קום ארויס פון די גאנצע וועלט, נישט קום ארויס פון שטוב, ויוצא אותו החוצה. פשטות קום ארויס אינדרויסן, קום ארויס אינדרויסן פון די גאנצע וועלט, לאז אפ די וועלט, לאז אפ די טבע, לאז אפ די נייעס, לאז אפ טעאריעס, לאז אפ די אלע זאכן, ס'דא א באשעפער, א איד איז העכער. ער האט, איך האב נישט קיין מזל, דו דארפסט נישט קיין מזל, אין מזל לישראל, בעל שם הקדוש טייטשט אין מזל לישראל, אין, אז א מענטש ווערט ביי זיך אויס, גארנישט, איך בין גארנישט, דער אייבערשטער איז דא, דאס איז מזל לישראל, א מענטש איז זיך מבטל צו דער אייבערשטער, ער ווייסט, דער אייבערשטער פירט די וועלט, יעצט דארף מען האבן אסאך חיזוק אויף אמונה, ווייל די נייעס איז אזוי צושאקלט, כ'ווייס נישט פון וואסערע נייעס קודם צו רעדן, צו פון די וואלן, צו פון די לאטערי, קינד און קייט, נערים און זקנים, קלוגע און נארישע, גייען קויפן די לאטערי. נישט דא קיין מעגליכקייט דו זאלסט אפילו געווינען, און גאט זאל דיך אפהיטן אז דו וועסט עס געווינען, ס'איז מיר א פלא, ס'איז מיר א פלא'דיגע זאך, אז אפילו דא אנשי שלומינו בחורים זאגן איך טו יעצט א בחור דרייווט מיך, זאג איך אים וואס די נייעס מיט די לאטערי, מ'האט שוין געוואנען? נישט געוואנען? כ'דארף דאך וויסן וואס צו רעדן ביים שיעור, נאכנישט געוואנען? האסט געקויפט? יא איך האב געקויפט. זאג איך פארוואס האסט געקויפט, ווען דו ווילסט געווינען א פופציג טויזענט דאלער, א הונדערט טויזענט דאלער, א מיליאן דאלער, קען אביסל וואס צו טון מיט א מיליאן דאלער, מ'קען משוגע ווערן. רחמנא ליצלן, נישט געפרואווט ווערן מיט די נסיון, זיך גיין ברענגען א נסיון מיט די הענט, וואס? קינד און קייט, מיט די לאטערי, מיט די לאטערי, מיט די לאטערי, און מיט די וואלן, און ווער ס'גייט די די די, דו מוזט גיין צו אים, דו מוזט גיין צו אים, א שאד מ'לייגט נישט אוועק אלטע צעטלעך מיט אלטע צייטונגען פון פיר יאר צוריק, און פון אכט יאר צוריק, און פון זעכצן יאר צוריק, יעדע פיר יאר. און די ישיבה שטייט דאך שוין יעצט פיפטענטע יאר און איך האלט מיט די שמועסן ביי די בחורים, לעצטנס נישט אזוי סאך, אמאל פלעג איך מער מיטהאלטן, איך פלעג עסן פרישטאג מיט די בחורים, היינט בין איך מער פארנומען, מיט די ביסל צייט וואס די בחורים האבן פרייע צייט מוז איך אריינלויפן אין אפיס, זיין פארנומען מיט די אנדערע מוסדות דא און דארט, אבער אמאל ווען ס'איז געווען נאר די ישיבה בין איך געווען מיט די בחורים א גאנצע טאג, יעצט. געזיצן מיט די בחורים עסן פרישטאג, ווי דא האט זיך געקאכט, ווי דא האט זיך געקאכט, אויב ער גייט געווינען, און אויב ער גייט נישט געווינען, אלעס נאר פארגעסן פונעם אייבערשטן, אלעס נאר פארשטעלן דעם הייליגן באשעפער, ס'האט מיט א מענטש'ס לעבן, גארנישט, אפגערעדט אין ארץ ישראל. דא אז דו וועסט וועלן גיין וועלן וועסט וועלן גיין שטימען גיי שטימען מ'האט דאך נישט האבן קיין שייכות מיט די מיט די מיט די אלע זאכן און ס'איז א א מצוה טוה דיך אן די גארטל טוה דיך אן דיין היט און גיי אין מקווה נעם א משניות נעם א גמרא גיי אהיים שמועס מיט דיין ווייב וועסט מער אויפטוהן. גיי אהיים זיץ מיט דיינע קינדער, זעץ דיך אראפ אויף דער ערד און שטעל צוזאם א קארעלעך, עס איז מער אויפטוהן, וואס אלץ איז כבוד און אלץ איז געלט, און אלץ איז נאר צו פארגעסן אז ס'דא א באשעפער וואס ער פירט די וועלט, ער מאכט אלעס, ער טוט אלעס, יא אבער למעשה, השתדלות, ריאליטי. נו, דארף מען אוועק לייגן אלטע צייטונגען פון צען יאר צוריק, און פון פופצען יאר צוריק, אפשר נישט צו לאנג צוריק, קענסט זיך צוריק גיין צו צוויי יאר צוריק, און דער האט צוגעזאגט, און דער האט צוגעזאגט, אלעס נאר צו פארגעסן דעם בורא, דארף מען נעמען די חומש, און מעביר סדרה זיין, און זען ווי אברהם אבינו האט געלעבט, האט גארנישט געהאט, און ער האט געפאלגט דעם אייבערשטן. און מ'האט אים, מ'האט אים מנסה געווען, מ'האט אים אויספרובירט, נאכאמאל אויספרובירט, נאכאמאל אויספרובירט, און אברהם אבינו האט נישט קיין טענות צום אייבערשטן, האט נישט קיין קשיות אויפן אייבערשטן. גיי דארט, קומט אן דארט, ווערט א הונגער, וואס האסטו מיך געשיקט אהער דא? איך האב נישט קיין טענות צום אייבערשטן, איך פאלג דעם אייבערשטן, דאס איז א מורא'דיגע צייט פאר מלמדים, די צייט די אנפאנג יאר פון בראשית ביז מען קומט אן צו משפטים, הייבט שוין אן די הלכות, די אלע סדרות, ממש די עיקר יאר, און בפרט אונזערע תלמוד תורה'ס ווערן דא געפירט אזוי ווי די הייליגע צדיקים האבן אויסגעשטעלט, יעצט קומט שוין דא אויך אריין נייע זאכן. גייט אויפשטעלן א חדר אויף אזא אופן, גייט אויפשטעלן א חדר, מ'גייט לערנען מיט קינדער אין א רייע חומש, מ'גייט לערנען מיט קינדער אין א רייע נ"ך, מ'גייט לערנען, מ'גייט לערנען פרשת נח, קומען די יאר פרשת נח גייט מען האלטן ביי ביי, איך ווייס וואס, די צדיקים אויסגעשטעלט, קומט יעדע פרשה, לערנט מען אביסל פון די פרשה, קליינע כיתות. איין פסוק, נאך א כיתה עלטער, דריי פסוקים, נאך א כיתה עלטער, צען פסוקים, נאך א כיתה עלטער ביז שלישי, נאך א כיתה עלטער ביז חמישי, און ווי ס'דא גוטע רשי'ס דאס איז מען, דער מלמד שטעלט זיך אויף און ער לערנט פאר די רשי, לייגט אריין די קינדער אמונה, איך זאג אלץ פאר די מלמדים, מאך צו די אויגן און טראכט, ס'זיצן ביי דיר יונגעלייט. אינגעלייט, א כיתה מיט אינגעלייט, א קאנטרעקטער, א פלאמבער, א עלעקטערישן, א סעילסמען, איינער וואס זוכט א דזשאב, איינער וואס בויט א אייגענע וועבסייט יעצט, בקיצור, לייג אריין אין זיי די זאכן וואס גייט בלייבן. רעד צו אים פון דאווענען, פון תפילין, פון ציצית, פון נעגל וואסער, פון קרישמע, פון מזוזה, פון שבת, דאס האט דאך שוין אלע אינגעלייט, ס'קומט שבת, שבת יסוד חינוך, יסוד אמונה, יסוד יהדות, מענטש היט שבת כאילו קיים כל התורה כולה, מענטש האלט שבת בפרט מען מאכט שיינע שבת'דיגע סעודות. מעין עולם הבא, אוי מעין, איך קען נישט זינגען כ'בין אביסל הייזעריג, מעין עולם הבא, ניין נישט די ניגון, די ניגון וואס די קינדער האבן ליב, אוי מעין עולם הבא.

לכבוד שבת קודש, נו, מען זינגט מיט די קינדער, מען האט געהאט אין די גמרא די וואך, אינטערעסאנטע גמרא, כ'ווייס נישט צו איר האט צוגעלייגט קאפ, די חכמים זאגן, אין גיהנום לעולם הבא. נישטא קיין גיהנום לעולם הבא. וואס גייט זיין? די אייבערשטער גייט ארויסנעמען די זון, צדיקים גייען זיך מתענג זיין מיט דעם, און רשעים וועלן פארברענט ווערן מיט דעם. טראכט איך צו מיר, וואס איז עולם הבא? איך ווייס נישט וואס גייט זיין עולם הבא, אבער איך ווייס וואס מיינט מעין עולם הבא, שבת, איז אביסל א פינטעלע פון עולם הבא, עס קומט שבת, דער אייבערשטער נעמט ארויס די זון, מען הייבט אן שפירן אביסל פון דעם אייבערשטן, די זון גייט ארויף, א מענטש שפירט דעם אייבערשטן אזוי עס ברענט אין דעם אייבערשטן, און פאר איינעם איז עס ממש א גן עדן, זיצט א טאטע מיט די ווייב, א מאמע מיט די ווייב מיט די קינדער, און מען עסט גוטע עסן, מען גרייט אן א שיינע טיש, א גאנצע וואך עסט מען אזוי כאפ לאפ, שיינע טישטעך.

אויב דו האסט נישט קיין עכטע טעלערס קענסטו עסן שבת סתם אזוי מיט פעיפער טעלערס אבער פאר א גאסט נעמסטו ארויס עכטע טעלערס, שבת איז די שענסטע גאסט, שבת איז די גאסט, שבת נעמט מען, כ'זאג נישט זאלסט גיין יעצט הייסן דיין ווייב שטיין און וואשן דישעס אבער מ'רעדט דאך א משפחה וואס א גאסט קומט דעמאלטס נעמט מען ארויס טעלערס, א גאסט. וואו דא א גרעסערע גאסט פון שבת, און ס'גייט אריין אין די קינדער אזא זאך, עס ווערט אזא שיינע סעודה, און מען לייגט ארויס אלע שיינע כלים אויפן טיש, און מען דעקט עס אזוי ווי עס דארף צו זיין, מיט די נעפקין רינגס, און אזוי ווי עס דארף צו זיין, און מען ברענגט אריין שיינע עסן פאר יעדע קינד, און מען זאגט לכבוד שבת, און מען שפירט ממש די אייבישטער, און מען קריגט זיך נישט, און מען טענה'ט זיך נישט, און יעדער איינער. ווען מ'איז מקורב צו א צדיק, מקורב צום רבי'ן, און דער רבי לייגט אזא דגוש אויף שלום בית, האב איך שוין אביסל דערכאפט דערשמעקט מיין ווייב, וואס מאכט איר פרייליך און וואס רעגט איר אויף, די טאפיק, די שמועס גייט איר יעצט אריינלייגן אין א שלעכטע גיסטע? מילא איר, מען רעדט נישט פון דעם יעצט ביי די שבת טיש, מ'גייט רעדן פון אירעס, א שיינע זאך וואס זי וויל, זי ווערט ברוגז אויב איך רעד צו די קינדער אויף אזא מין וועג. איך וויל נישט רעדן צו די קינדער אויף אזא מין וועג, איך וויל רעדן צו די קינדער אויף א וועג וואס ביידע וועלן זיין פרייליך, און מיט אלע מיני וועגן פרובירט מען וויאזוי צו קענען זיין שלום, וויאזוי צו קענען זיין פרייליך, זאגט מען אזוי, ווען אלעס גייט אזוי ווי עס דארף צו זיין, דאס איז דאך נישט קיין קונץ צו זיין פרייליך. געווען דעם שבת זייער פרייליך, שכויעך, דיין ווייב האט דיך פרייליך געמאכט, און דיינע קינדער האבן געווען אין א גוטע גיסט, איך ווייס נישט וואס און. וואס הייסט פרייליך? א מענטש איז פרייליך ווען ס'גייט אים נישט אזוי ווי ער וויל, און ער איז פרייליך, ער איז איבערגעגעבן צום אייבערשטן. ס'זעט אויס ווי הויכע מדריגות אבער אונז קען מען צו דעם זוכה זיין.

און נאכדעם מאכט מען א צייט זיך אויסצובעטן און זיך אויסצושמועסן, און מען נעמט מען עפנט זיך אויף אזוי נאכאמאל און נאכאמאל, יעדע מאל מען רעדט צום אייבערשטן הייבט מען נאכאמאל פון אנהייב, מען בעט איבער דעם אייבערשטן, מען בעט אים נאכאמאל איבער, און מען זאגט אים נאכאמאל הייליגער באשעפער איך וועל נישט אוועק גיין פון דיר, הייליגער באשעפער איך וועל דיך נישט איבערלאזן, און אז ס'קוועטשט אין פרנסה בעט מען אים הייליגער באשעפער געב מיר פרנסה, אז ס'קוועטשט פרנסה קויפט מען נישט א לאטערי, אז ס'קוועטשט פרנסה גייט מען התבודדות.

איך קען נישט ארויס קריכן פון די חובות פון יום טוב, איך קען מיך נישט ארויס זעהן, ווייסט וואס ס'האט מיר געקאסט די יום טוב, בפרט אנשי שלומינו מ'האט געבארגט געלט פאר אומאן און סוכות און וואס טוט מען דא וואס טוט מען דא, מ'גייט אין א זייט מען בעט דעם אייבערשטן מען שעמט זיך נישט צו בעטן דעם אייבערשטן, אפילו איך שעם מיך ווייל איך האב געטון א עבירה און איך ווייס אז די עונש פון די עבירה איז צו זיין א בעל חוב, דער רבי זאגט אז דא א עבירה וואס מאכט א מענטש זאל אלץ זיין אין חובות. און מוהרא"ש זאגט די עבירה איז פגם הברית, א מענטש איז מוציא זרע לבטלה, לויפט אים נאך חובות, פאלט אריין אין פרישע חובות, לייגט אוועק געלט קומט איינער גיבט א פרישע חוב, מיט א פרישע מעשה, מיט פרישע חובות, ער נעמט נאך א ארבעט, פרישע חובות, אה, אז מ'ווייסט שוין וואס די פראבלעם איז קען מען דאך שוין גיין תשובה טון. אבער איך שעם מיך צו גיין זאגן פאר די אייבישטער שעם דיך נישט, קודם כל שעם דיך און זאג פארן אייבישטער איך שעם מיך פאר דיך אייבישטער, איך האב געטון אן עבירה, איך האב מוציא געווען נאכאמאל זרע לבטלה, איך האב זיך באנארישט, אבער קוק מיין הארץ, וויל איך וויל איך זיין א ערליכע איד, איך וויל זיין אפגעהיטן, איך וויל זיין הייליג, אה! ווי איז דא א בעסערע זאך, א מענטש זיצט אין א זייט און רעדט צום אייבישטן, א אינגערמאן זיצט אין זיין קאר, קיינער ווייסט נישט וואס ער טוט דא, ער פארט, צינדט אן א גוטע מוזיק, א גוטע ניגון, וואסערע ניגון ס'רעדט צו דיר, נישט קיין חילוק, זאל זיין וואס זאל זיין, בחורים פרעגן מעג איך הערן דעי זינגער, יענע זינגער, ווילאנג ער זינגט נישט ניבול פה, ווילאנג ער זינגט נישט ניבול פה קענסטו אים הערן, וואס ס'עפענט דיך דיין הארץ, וואס ס'מאכט דיך פרייליך. ס'איז דא א ניגון און קיינער ווייסט נישט וואס איך טוה יעצט, איך פאר צו מיין ארבעט, נישט איך פאר צו מיין ארבעט, איך פאר אהיים יעצט, מ'האט מיך אפגעזאגט פון מיין ארבעט, איך ווייס נאכנישט וואו צו פארן, איך בין שוין אוועק, איך האב שוין פארן די עקזיט, איך פאר, וואס א מענטש פארט, ער ווייסט נישט וואו צו פארן. הייליגער באשעפער העלף מיר, איך דארף פרנסה, הייליגער באשעפער איך גלייב אז דו גייסט מיר העלפן. הייליגער באשעפער איך ווייס אז דו פריווסט מיך יעצט מיט א נסיון, הייליגער באשעפער איך ווייס ס'איז א נסיון, איך ווייס גיי מיך גיי מיך נישט פארלירן, גיב מיר די כח איך זאל מיך נישט פארלירן, הייליגער באשעפער איך לאז נישט אפ די אמונה, און אפילו איך דארף קאווערן ס'איז נעגעטיוו, די באנק איז נעגעטיוו, כ'האב קיינמאל נישט געהאט אזאנס, ערשטן טאג אזא זאך, מיין באנק זאל זיין אין א מיינוס, כ'ווייס נישט וואס צו טון, הייליגער באשעפער וואס טו איך דא? כ'ווייס נישט ביז ווען קען מען ווארטן אויף די באנק? ביז נאכמיטאג?

אַ מאָל פֿלעגט מען פֿלעגט מען בעטן הושענא שלוש שעות. מע, מע זינגט די באַנק. דרײַ אַזייגער מאַכט צו די באַנק, וואָס וועט דאָס זײַן? הושענא שלוש שעות. איז הושענא, הײַנט איז עס שוין שש שעות. נאָר שוין זעקס נאָכמיטאָג. יונגערמאַן זיצט זיך אין זײַן קאַר, ער זיצט זיך אין זײַן אָפֿיס. ער האָט נישט קיין אָפֿיס, ער האָט נישט קיין קאַר, ער קען שפּאַצירן. ער האָט אַ באָס. און פֿלעג פֿלעג פֿרעגן מײַן טאַטע, מוצאי-שבת, אונז גייען מיר אַהיים מיט אַ קאַר? ניין, מיט דער עלעווען באָס.

חתן הערט, ס'מאכט זיך אמאל די ווייב שפארט אויס, און אויב מען האט נישט די פינטעלע שכל קען מען פארלירן די ווייב, די לעבן. א ווייב קען נישט געוועלטיגן אויף א מאן, זי איז שוואכער, די מאן איז שטערקער, זי קען דיך אויסשפארן, דאס איז איין טול וואס זי האט, נו, רייץ דיך נישט מיט איר, טעקסט איר נישט, האסט מיך אויסגעשפארט, איך קום בכלל נישט אהיים. וואס וואס טשעפעסטו? זי האט דיך אויסגעשפארט, זי איז ברוגז אויף דיר, וועסט אהיימקומען שפעט. וועסט שיקן א שיינע מעסעדזש, אפשר דאך קען איך אהיימקומען. ניין! וואס מיינסטו דו גייסט בלייבן אויפן גאס? וועסט נישט בלייבן אויפן גאס. נאך דריי שעה, זאכן וועלן זיך בארואיגן, וועסטו אהיימקלאפן, אפשר דאך. וועסט קומען שפעטער ביינאכט וועסט זעהן ס'איז אפן די טיר, זי איז געגאנגען, זי ווייסט נישט ווי אזוי צו פעיסן יעצט, ווי אזוי גייט זי דיך יעצט מקבל פנים זיין, איך האב דיך אויסגעשפארט, איך בין איים סארי, זי האט געשלאפן פארוויינט, פארוויינטע אויגן איז געגאנגען שלאפן, טשעפע נישט, נישט זאג, סאו איך בלייב שוין, איך גיי נישט, איך קום שוין נישט אהיים, קום יא אהיים, איך גיי שלאפן, און צופרי וויל זי נישט רעדן.

טשעפע נישט די, טשעפע נישט דיין ווייב. ווי זאל איך גיין? די ווייב האט מיך אויסגעשפארט, איך האב נישט צומאל וואו צו גיין. איז גיי מיר התבודדות. ווי? איך האב נישט, איך האב נישט קיין וואלד. ווי וואלד? וואס וואלד? ביסט אנגעקומען צו די עכטע ברסלב'ע? ביסט דאך אין היכל הקודש. מוהרא"ש האט מגלה געווען אזא גילי אלוקות, די גאנצע וועלט איז א וואלד. די מענטשן אין שטעטל, ר' משה האט זיך א שיינע הויז געקויפט מיט א פעלד ארום, שוין ביטול הבחירה, דארף מען איינמאל דורך גיין קוקן דעם דעם, איינמאל דורך גיין דעם פעלד פון ימה וקדמה צפון, מען מוז ארויס שפאצירן פון אלע פיר זייטן, איך וואק שוין אויפן פעלד אבער איך בין דא אין שטאט, כ'האב נישט קיין פעלד, וואו זאל איך גיין אין פעלד? מוהרא"ש האט אונז לעכטיג געמאכט די אויגן, איבעראל איז א פעלד איבעראל איז א וואלד, נישט נאר דאס, מוהרא"ש האט אונז אויסגעלערנט קענסט זיצן צווישן מענטשן און רעדן צום אייבערשטן, דאס הייסט א מענטש שרייט אויף מיך, איך וועל אנהייבן מאכן מיט די ליפן, וועט ער ווערן באליידיגט, מען מאכט צו די ליפן מען רעדט צום אייבערשטן מיט די אותיות וואס גייט מיט די צונג, קענסט דאס באווייזן? פרוביר עס אויס, קענסטו דיך אוועק דרייען, שרייט איינער אויפן טעלעפאן, קענסטו האלטן דעם טעלעפאן און זאגן אן א קול, אדער מאכסטו מיוט, הייליגער באשעפער, גאטעניו טאטעניו, וואס טו איך דא, וואס ענטפער איך אים, ער איז אזוי גערעכט, וואס טו איך דא, וואס טו איך דא, ס'איז מיין לענדלארד. אז איך קען נישט צאלן מיין מארטגעדזש דו מוזט מיר, רבונו של עולם ער איז גערעכט, א מאן קומט מיר אריין זאגן איך בין שולדיג צען טויזנט דאלער פאר מיין לענדלערד, איך זאג אוי, עס ווערט מיר שלעכט, זעקס חדשים סך הכל, איך זאג פארוואס צאלסטו נישט, ווייל מען צאלט מיך נישט, איך ארבעט אין א קאמפאני, עס איז נישט דא קיין געלט, די קאמפאני, צוויי מענטשן זענען גערעכט. זאג אים כאטשיג זאג עס פאר דיין לענדלארד זאג אים אז איך גיי פרעגן מיין מיין קענסט אים גיי זאגן מורה דרך זאג אים ווי אזוי מורה דרך זאג אים איך גיי פרעגן מיין מיין קאנסאלטענט מיין קאנסאלטענט ראטגעבער וואס מיינט ראט ראט ריש אלף טית ראט עצה ראט געבער מיין עצה געבער גיי נעמען א עצה גיי אים פרעגן צו איך זאל ווייטער ממשיך זיין דא אדער זאגן קוק אהער איך קען נישט ווערן א בעל חוב איך דארף ברענגען פרנסה

זיי האבן וואו צו גיין און זיי האבן אן עצה פון התבודדות א רייד צו געבן קען רעדן צום אייבערשטן איך קום שבת וואק איך מיט מיינע קינדער צום צום בית המדרש דא א מחיה ס'איז די בעסטע צייט קען דו וואקסט מיט דיינע קינדער האסט נישט קיין טעלעפאן האסט נישט קיין חברים דו וואקסט מיט דיינע קינדער אהין און צוריק צוריק שלעפט מען זיך שוין מיט אפאר אנשי שלום אריבער צום שיעור צייט צו רעדן מיט די קינדער, וואק איך דורך א אנשטאלט, א אנשטאלט א פלאץ וואס מען לייגט אריין מענטשן וואס זענען נישט אזוי געזונט, און איך ווייז פאר מיינע קינדער, מיינע קינדער פרעגן וואס איז דא, דא זענען קינדער, דא זענען מענטשן וואס זענען, קינדער ווערן אזוי דיש, טאטי זיי מסביר, מענטשן וואס האבן געהאט שווערע לעבן און געהאט א נערוון בראך, וואס הייסט וואס איז צובראכן געווארן? נערוון. וויאזוי ווערט צובראכן טאטי די נערוון? עס איז א זאך אז מען שלעפט און שלעפט פראבלעמען פראבלעמען דאגות דאגות די דאגות פון משפחה דאגות פון זיין טאטע דאגות פון זיין מאמע דאגות פון די וועלט און די עקאנעמי און וואס וועט זיין מיט די עקאנעמי און וואס וועט זיין מיט וואס וועט זיין מיט די אידישקייט ירידת הדורות ממש א מענטש טראגט דאגות דאגות דאגות. און די נערוון איז ווי א גומי, א ראבער, ציסט א ראבער, ס'ווערט צעצויגן, ביז ס'פלאצט. איך וואלט אויך דא געווען, ווען נישט איך בין מקורב צום רעבין, ווען נישט מוהרא"ש זאל מיך אויסלערנען אז מ'קען אלעס ארויסנעמען פון זיך, איך דארף גארנישט שלעפן קיין פעקלעך. געב עס ארויס, זאג עס פאר דער אייבערשטער, די שלום בית איז אביסל צוריבן, זאג עס דעם אייבערשטן, קינדער איך ווייס נישט איין קינד, איין קינד, וואס טוט מען, אלע קינדער איז אלעס פיין, איין קינד, א מתנה פונעם אייבערשטן, ווייל זאלן אלע קינדער גיין גוט, קען דער מענטש זיך וואקן מיט א גראדע רוקן אויפן גאס, און ער וועט נאך טראכטן, כוחי ועוצם ידי. נאך ווערן א ציוניסט, איך קען, איך טויג, איך בין דער מחנך, מיך זאלסטו פרעגן, די גאנצע משפחה זאל זיך שואל עצה זיין ביי מיר, אייבערשטער געגעבן איין קינד וואס די גאנצע משפחה זעט אז דו ביסט נישט קיין מחנך, דו קענסט גארנישט, והא ראיה דו קענסט דאך מיט דעם נישט דורכקומען. און וויאזוי וועסטו נישט צוקומען צו תפילה, וואס באדערט דאס בעטן דעם אייבערשטן, רבונו של עולם וואס טו איך מיט דעם קינד, העלף מיך ער זאל לערנען און דאווענען, און ער זאל זיין ערליך, און נישט נאר דער קינד, אלע קינדער, אסאך מאל מען פארגעסט זיך, א טאטע און מאמע בעטן פאר איין קינד, אנדערע קינדער הערט מען גארנישט, די מלמד זאגט ער איז די תכשיט, דער פרינציפעל זאגט די מיידל איז די גאלדען מיידל סקול. איין קינד מוטשעט מען זיך מיט דעם בעט מען מען לייגט פאר ר' מאיר בעל הנס יעדן טאג פרוטה און מען טוט הפרשת חלה בעט מען פאר דעם קינד און הדלקת נר איז דעם קינד און אלע סגולות דעם קינד שפעטער גייט אריבער צען צוואנציג יאר און אלע קינדער האבן חתונה זעט מען א אינטערעסאנטע זאך א שיינע משפחה האט זיך דא געמאכט דאס שווערע קינד וואס אלע עסקנים האבן געוואלט געבן עצות, ביוטיפול, נישט נאר דאס, ער איז געווארן א עסקן אליינס, געווענליך א מענטש איז א לעבעדיגס א ציפעדיגס א ס'קאכט אין א מענטש, איין טאג וויל ער זיין א מלאך איין טאג וויל ער זיין א גלח, אוי אוי, דא איז א נשמה, ס'לעבט דא, דער מענטש וועט דא באלד ווערן עפעס א שיינער מחנך, די אנדערע עפעס, כ'ווייס נישט, געווען א גאלדן קינד דאס. משפחה האט געפלאצט, טאכטער איז אהיימגעקומען, די זון איז אהיימגעקומען, א גאלדענע בחור, אלע בחינות, אלעס האט ער געהאט, ווייל מען האט פארגעסן צו בעטן די אייבערשטער פאר די קינד, מען האט געטראכט כוחי ועוצם ידי, איך קען, איך טויג, איך בין, איך בין געלונגען, איך מאך, איך האב הצלחה, איך בין, פארגעסן פונעם אייבערשטן. א מתנה וואס דער רבי האט אונז געגעבן, א מענטש קען גיין שמועסן מיטן אייבערשטן, עס קאסט נישט קיין געלט, מען דארף נישט קיין פראטעקציע, דו הערסט איך זאג דיר, אדער ביסט פארנומען צו זאגן דיינע שיעורין כסדרן, דו הערסט, דו הערסט יאסל.

ס'דא א בעל וואס מ'קען קלינגען וואס מ'עפנט דיר אויף די טיר, דו קענסט רעדן צום אייבערשטן, און אויב דו ווייסט נישט וויאזוי מ'טוט עס קענסטו פון דעם אליינס מאכן א תפילה, הייליגער באשעפער כ'האב געהערט עפעס א זאך פון התבודדות, עפעס התבוררות, עפעס א עפעס א ברסלב'ע זאך התבודדות, וויאזוי טוט מען דאס? וואס איז דאס? וואס איז דאס? מען שמועסט מיטן אייבערשטן, הייליגער באשעפער העלף מיר, הייליגער באשעפער העלף מיר, ביסט אריינגעפאלן אין א פלאנטער, ביסט דורכגעפאלן אין א עבירה, דאס קענסטו שוין אפילו נישט פארציילן פאר קיינעם. דאס קענסטו נאר. דאס קענסטו נאר דערציילן דעם אייבערשטן. נאר דערציילן. דאס די וואכעדיגע סדרה אברהם אבינו, רבונו של עולם ווי קען איך האבן קינדער? קום ארויס אינדרויסן. ויוצא אותו החוצה, קוק. קום ארויס פון דער וועלט, לאז אפ דער וועלט, לאז אפ טבע. לאז אפ ס'קומט אזוי, לאז אפ די מיני מחשבות וואס דיר שווענדט. גענדיגט. נעבעך א מצב. פעיס די פעקט, דאס איז עס, יא, פעיס די פעקט, איך פעיס די פעקט אז ס'דא א באשעפער אויף די וועלט, דאס פעיס איך, ס'איז דא א באשעפער אויף די וועלט, און ער ווייסט וואס איז גוט פאר מיר און ער זאגט דו קענסט מיך מוטשען און בעטן, און ביז איך, און ביז איך פועל אויס, גיי איך בעטן איך זאל האבן כח, איך זאל זיין פרייליך, איך זאל ווייטער קענען זיין דבוק צום אייבערשטן. כ'האב געטראכט אין די גמרא דאס איז פשט, קומט ארויס א זון שבת, שמש בשבת צדקה, זאגט די גמרא, עס קומט ארויס אזא שיינקייט א מעין עולם הבא, זיצן צוויי משפחות, נעיבערס, און די טיטשער פרעגט אין קלאס, קינדער וואס איז די שענסטע צייט ביי ענק אין לעבן? און איין משפחה הייבט אויף די הענט שבת, און איין משפחה הייבט אויף שבת איז ביי אונז די ערגסטע טאג, די ערגסטע טאג. היינט האב איך באקומען א בריוועלע פון א ב פ, די תלמידות דא אין בית פייגא שרייבן מיר זייערע קינדער זיי האבן נישט וועם צו רעדן. א מיידל האט געשריבן שבת איז מיין ערגסטע טאג אין לעבן, אויב די עלטערן זענען נישט מקער איז ער פשוט אנגעקומען דא, און די עלטערן קריגן זיך נעבעך, און ס'גייט שלעק, די טאטע לויפט צו חברים טרינקען און די מאמע לויפט צו שווארצע פעפער, און און די קינדער די וואס די קינדער דארפן נאך היטן שבת די ערגסטע טאג איז מיר שבת שוין בעט איך ווארט אביסל נישט ס'וועט זיך נישט זיין לאז דיר נישט זיין שווער נאך אביסל נאך אביסל נאך אביסל איז חתונה נאך אביסל איז חתונה נאך אביסל איז חתונה די עלטערן סאמטיימס דו רייצסט אן קינדער חתונה זאג איך דאס איז מיין מעטאד דאס איז מיין וועג וויאזוי איך קען זיי האלטן ביי אידישקייט. קען יעדן טאג זאגן נאך אביסל האסטו חתונה, וועסט האבן א זיסע שיינע צוקערדיגע לעבן, דו האסט א אנדערע מעטאד טאטע מאמע נו מאך זיי זיס אינדערהיים, מאך זיי געשמאק זאלן וועלן בלייבן אינדערהיים, נו לאמיר זען, דאס איז מיין וועג וויאזוי איך קען מאכן די קינדער זאלן נישט וועלן אוועקלויפן מיט חברים זיך דינגען א דירה און אפלאזן אידישקייט. נאך אביסל נאך אביסל בלייב אינדערהיים ס'איז שווער נאך אביסל איז חתונה פארן דיין לעבן דיין מאן דיין ווייב דיינע קינדער דיין סדר זיין אזוי זיס אזוי געשמאק שוין קינדער קוקן ארויס אויף דעם ווארטן און ווארטן און ווארטן ווען וועל איך שוין חתונה האבן ווארטן און ווארטן ווען וועל איך שוין חתונה האבן דאס איז שבת דאס איז די שמש וואס דער אייבערשטער גייט ארויסנעמען לעולם הבא דאס איז יעדע וואך יעדע וואך אין שבת עפעס דער רבי זאגט, שבת זעהן אויס מענטשן אנדערש, איינער די מדרש. מדרש רבה. דער רבי זאגט אים אז דו האסט צוגעוואוינט ר' אשר ביינאכט. פרשת וישלח וועגן דעם. מדרש. מדרש רבה.

דער אייבערשטער האט געבענטשט ביי טיפע שבת טוט מען זיך אן שיינע קליידער, איין תנא זאגט, בירכו באור פניו של אדם, קידשו באור פניו של אדם, לא דומה אור פניו של אדם כל ימות השבת כמו שדומה בשבת, קוקט אויף א פנים פון א מענטש, דו קוקסט אין בית מדרש פרייטאג צונאכטס. דאס איז דאך נישט די מענטשן וואס איך טרעף א גאנצע וואך, ס'איז דאך א ליכטיגע מענטש, מענטש גייט אין מקווה ערב שבת, ער טובל'ט זיך, בשעת ער טובל'ט זיך בעט ער שטילערהייט דעם אייבערשטן הייליגער באשעפער, זיי ממשיך אויף מיר נשמה יתירה, טובל'ט זיך נאך א טבילה, הייליגער באשעפער איך וויל זאל זיין א פרייליכע שבת, טוט זיך אן שבת'דיגע קליידער, מ'איז מקפיד צו האבן אלע קליידער פון אויבן ביז אונטן אלעס שבת'דיג. השם האט מיך נישט אריינגעפירט מ'זאל גיין מיט א אנדערע מיט א אנדערע הוט, נישט קיין הוט, מ'גייט מיט א שטריימל, און יעדער איינער מיט זיינע בגדים איז מ'גייט שבת טאג מיט אבער די פנים, די אנדערע פנים, א אנדערע מענטש, די אנדערע ליכטיגקייט, די אנדערע די אנדערע ליכט, די אנדערע לעקטער, ס'שיינט שבת, ביי איינעם שיינט עס, און ביי איינעם איז גיהנום, זיץ גראד, כאפסט א פראסק. רוק דיך נישט! קינדער טארן זיך נישט רוקן ביים שבת טיש, פארוואס נישט? קינדער טארן זיך נישט רירן ביים שבת טיש, וואס? דו ווילסט א שטוב א מוזיעם? דו ווילסט רחמנא ליצלן דער אייבערשטער זאל אפהיטן א נישט געזונטע שטוב? אזוי ווי נעבעך מ'נעמט צאם קינדער וואס זיצן אין וועגעלעך און מען זינגט די זמירות שבת? קינדער טאנצען, קינדער שפרינגען. נו, ער זינגט אביסל זמירות און ער ווערט נעלם. און מען ברענגט אים צוריק, און ער ווערט נאכאמאל נעלם. און מען ברענגט, מאכט שוין קידוש. יעדע טאטע דארף בעטן דעם אייבערשטן ער זאל מיט זיין וועג האבן א וועג וויאזוי ער קען. קודם כל ווער האט דיר געהייסן מאכן לאנגע סעודות פון פיר שעה. פון דריי שעה ווער האט געהייסן צוויי שעה אפילו, לאנגע סעודות, ווי לאנג דארפן די קינדער דא זיצן? קען מאכן א שיינע סעודה, אויך פארן, אויב מען קומט אהיים און גארנישט איז נישט גרייט, קען מען אנגרייטן די סעודה, מען גרייט עס אן, מען גרייט אן וואס מער וואס מען קען, אז מען זעצט זיך שוין אוועק דארף מען שוין נישט אינמיטן די סעודה יעצט גיין זוכן, אנהייבן שניידן זאכן, שוין, זאכן זענען שוין מסודר, פרוביר צו מאכן גרינג וואס מען קען. איך האב א מנהג, איך מאך פארקערט ווי די וועלט, ביי די וועלט גייט, מען זיצט לויט די עלטער, די עלטסטע לויט צו די טאטע, און וואס אראפצו איז די יונגער, און ווערט ער זיך מיר נעלם. ס'איז דא פרויען וואס זענען שטארקע פרויען זיי קענען, ס'איז דא פייער טראקס דא, וואס ס'איז דא איין דרייווער און נאכדעם איז דא איינער פון בעק אויכעט, סאו סאו ס'איז דא אמאל א בחינה וואס איך דרייוו די עלטערע און מאמי דרייווט די יונגערע אבער איך נעם אלס די קלענסטע נעבן מיר.

זיידי געקומען און וואס גייט זיידי זעהן? ברוך השם א לעבעדיגע שטוב א פרייליכע שטוב נישט יעצט צו לאזן דיינע קינדער אויף הפקר פארקערט רוף זיי און בשעת מען עסט זאלסטו פארציילן א שיינע מעשה זאלסטו זאגן שיינע מעשות מעשות פון תפילה איך האב געבעטן דעם אייבערשטן, איך האב געהאט די וואך מיט א פארקינג, איך האב נישט געהאט קיין פארקינג, איך האב געבעטן דעם אייבערשטן, און אזוי ווי איך קום אן, איינער פארט ארויס, און איך פאר אריין, און דו ווייסט וואס איך האב געטון קינדער? איך האב געזאגט, שכוח אייבערשטער. זאג דאך שכוח אייבערשטער, און איך זאג יעצט אויך שכוח אייבערשטער, שכוח אייבערשטער, איך האב אזעלכע וואוילע קינדער, מחיה עס ווערט אזוי, אסאך מאל גיי איך אריין אין חדר, קלאפ אויף די טיר, נו רבי, די קינדער זענען וואויל? נו, א קלוגער רבי. הייבט אן זאגן איך האב אזוינע וואוילע קינדער, זייט איך בין מלמד האב איך נאך קיינמאל נישט געהאט אזוינע וואוילע קינדער, אזוי ווי דער ראש ישיבה זאגט פאר די בחורים, פופצנסטע זמן, פופצנסטע יאר, די דרייסט, וואס פופצנסטע זמן? ווערט דאך יעדע יאר צוטיילט אין צוויי, די איין און דרייסיגסטע זמן, נאך נישט געווען, אה? פערצן יאר, נו, ניין און.

עס ווערט אזוי ממש אבי שריי איך, עס איז שוין גענוג באבלאזן דארט ביז יעצט, איך עפן זיך די טיר נאר איך וויל אריינלייגן אביסל ותחיין את הילדים, עפעס עפעס אביסל געבן א ווייסט א א קעכער קאכט, ווי געלונגען עס זאל זיין, מוז איינער קומען נאך אפאר מינוט און געבן א מיש דעם טאפ, אנישט ווי געלונגען דו ביסט אזוי איז עס, א רבי א כיתה. ס'מוז זיין סאמטינג דיפרענט, מ'געט א מיש, נאך עפעס, עפן די טיר, פלעגט זיין א מלמד, פלעג איך רופן, געדענק זיך האב איך גערופן, כ'האט א חבר אין, געדענק זיך האב איך גערופן, שוין געקוקט, וואס פאר א קינדער איך גיי ברענגען יעצט א איד פון ארץ ישראל, און ער גייט ממש א איד, ער שטייט אויף חצות, שוין געקוקט, וואס קען ער זאגן מער פאר די קינדער וואס איך קען זאגן. אה, מיש דעם טאפ. נאכדעם גיי ארויף אויך א איד. שוין, בענק איך האב ארויפגעברענגט די קינדער, ס'איז דא א איד, שפילט ליצנות, שפילט ליצנות, קען מען זיצן א גאנצע טאג די זעלבע וועג, קינדער היינט, מ'האלט ביי חזרה, היינט גייען מיר חזר'ן אין יענע שול, מ'קען נישט חזר'ן דא, וואס גיי נו. נאך היינט גייט מען מ'ווערט אזוי פלייסיג גייט גיין אין א שול א ליידיגע שול מ'גייט דארט מאכן חברותות מ'גייט לערנען זיך אביסל אויפלעבן אויפלעבן טריקס אויפלעבן היינט ס'דא דא כ'מיין נישט דו ווייסט דו ביסט א צרות'דיגע מלמד דא די שטאט דא אין ניו יארק, די שטאט געבט דא אזוי סאך מענטשן, אזוי סאך ביי דעם עולם דא, אזוי סאך וואס ארבעטן נישט, אבער קינדער קענען אויסגיין פאר הונגער. די אלע וואס מיינען, די אלע מענטשן וואס טרעפט א יונגערמאן וואס נעמט פראגרעמס, און ער צאלט טעקס און הייבט זיך אן שרייען יא די די גיי ארבעטן ביי דעם אזא ליבשאפט ביי אידן שרייט די גיי די איך דארף צאלן טעקס פאר דיין פאר דיינע די זיצט און קוועטשט די באנק די דרייסט דיך און פריידסט דיך די נעמסט פוד סטעמפס מיט מעדיקעיד מיט וויק בארואיג, בארואיג דיך. דיין חלק גייט אין די בראנקס. קומט אפילו, קען אפילו נישט אנקומען פון אידישע טעקסעס זאל אנקומען פאר די, וויפיל אידן זאלן נעמען פראגרעמס דא? כי אתם המעט מכל העמים ביי א פינטעלע פון ניו יארק, גארנישט. און אפגערעדט אז ס'גייט בכלל נישט דא, זארג דיך נישט, ס'גייט בכלל נישט פאר קיין פוד סטעמפס פאר קיין מענטשן, מען נעמט דאס, מען טעסט מיט דעם אויס. ווילאנג די וועלט גייט נאך קענען שטודירן ווערעם פון פון פון פון ווייטע לענדער ווי זיי ווערן באשאפן און אינווייראמענטל זאכן, זארג דיך נישט, דיינע טעקסעס דיינע שטייערן קען זיין רואיג, ס'קומט נישט אן פאר צדקה, אסאך מאל דענק איך, פארוואס, פארשטייסט? איך דארף אוועקצאלן שטייער פאר דיין געזיצט און קוועטשן, איך בין אויך א איד. דו ביסט א איד און איך וויל אויך פארדינען, און דער אייבערשטער האט געגעבן א ברכה אז דו האסט געמאכט אפאר זאכן און ס'קומט, ווי קלוג ביסטו אז דיין עמעזאן אקאונט בומט, ווי קלוג, דער אייבערשטער האט דיר געגעבן סייעתא דשמיא, איך האב דאך געעפנט דעם זעלבן אקאונט און קיינער קויפט נישט ביי מיר, איך פרוביר צו גנב'נען ליסטינגס מיט זאכן, ס'גייט נישט. פרוביר אויפצושטופן אז מען זוכט א הענטשקע זאל ארויפקומען מיין אקאונט סע גייט נישט מען קויפט ביי דיר נו וואס קומט יעצט די חגאות פארסט יא סייעתא דשמיא וואס האסטו פיינט א צווייטע איד יא ווייל דו זיצט און דו קוועטש די באנק און קודם כל וואס הייסט איך קוועטש די באנק וואס דארף איך דיך איך בין דאך א מלמד. און א מגיד שיעור וואס צאלט מען מיך? וואס צאלט מען מיך? נו אדרבה, רעד צו די מוסד אז מען זאל מיך צאלן פאר מלמד און פאר מגיד שיעור, די זעלבע וואס מען צאלט פאר עמעזאן ארבעטער, פאר א מענעדזשער, א עמעזאן מענעדזשער. וואס שרייסטו אויף מיר? דיינע קינדער דארפן נישט מלמדים? דו טראכסט בכלל וואס דו זאגסט? ס'דא דא א פראגראם וויק. פארן דא איבער די אינם ישראל און זיי האבן נישט די ביסל געלט וואס זיי האבן גייען זיי טרינקען זיי אויס די קינדער קענען אויסגיין פאר הונגער געט די שטאט א קארטל קענסט נישט קיין געלט דו גייסט אריין אין געשעפט קענסט ארויס נעמען נאר עסן מילך מיט דזשוס שוין האב איך צוויי באטלעך ארענדזש דזשוס קום איך אין חדר מיט דעם איך האב פאר די קינדער היינט סופרייז. עטס זענט אזוי וואויל, אזוי גוט, אזוי וואויל, אפילו ווען מען מוטשעט זיך, נישט אפילו, ווען מען מוטשעט זיך, האט א גוטע גערוך, א גוטע ריח, און היינט געבט מען פאר בשעת, נישט יעצט, אינמיטן חזר'ן, גיסט אן פאר יעדעם, ווייסט די קינדער קוקן שוין ווען איז שוין לאנטש, ווען קען מען שוין גיין טרינקען, גיסט אן פאר יעדעם א קאלטע גלעזל ארענדזש דזשוס, וואס האט דיך עס געקאסט, וואס האסטו געדארפט טון פאר דעם, און שוין, א מחיה, אזוי פלעג איך טון מיט ענק. פלעג געבן דענישעס מיט ארענדזש דזשוס, כ'ווייס נישט וואס ס'איז נאכטון ווייל היינט קאסט שוין א דעניש פינף דאלער, וויפיל קאסט א דעניש? צוויי דאלער, ווייס איך נישט דעמאלטס האט געקאסט האסט געקענט האבן צוויי פאר א דאלער, שוין. פרייליך מאכן, לעכטיג מאכן, זיס מאכן, די זעלבע זאך איז אינדערהיים אויפן טיש, איך האב מיך געמוטשעט ביים דאווענען, מיינע קינדער.

דו געבסט סיי ווי דו געבסט א מאך לעבן דיין הויז, מאך עס פרייליך, נישט דאווענען, זיי פאלגן נישט, און זיי טוען נישט, און זיי מאכן נישט, מאך זיי לעבן, ביי איינעם איז שבת ממש א גן עדן, די קינדער זאגן, רבי איך פריי מיך שוין ס'גייט שוין זיין שבת, טיטשער איך פריי מיך שוין ס'גייט זיין שבת.
די קינדער זאלן זאגן, מיין שענסטע צייט איז שבת, ווייסט וואס פאר א קאמפלימענט דאס איז פאר מיר צו הערן פון אנשי שלומינו, מיין שענסטע צייט איז שבת און יום טוב. זיי קוקן ארויס און זיי ווארטן אויף דעם. זיי האבן עס ליב. וואס מיינסטו פון מיר, איך האב גאלדענע טעלערס?

פארשטייט זיך מען דארף קלאפן מען קלאפט מען עפענט די טיר שבת גוט שבת אזוי אריין געווארן היינט קומט צו א שמחה אז אויב איינער איז נאך נישט אינגאנצן דערביי שבת גוט שבת א פרייע מחיה שבת נו און וואס איך בין דערביי יעדע מאל פונקט פונקט

וואלט עטס הערן ווי ער שפילט זיך מיט די טויס, און ס'קומט ארויס עפעס אלטע זאכן. פריער הער איך ווי מיין קינד שפילט זיך, שעפער העלף די באס דרייווער זאל ווערן א חתן, שעפער העלף די באס. פיצעלע יונגל ערשטע דריי יאר, און און דער באס דרייווער מסתמא האט עפעס אויסגעטיילט קענדיס אדער מ'זאל בעטן פאר אים.

שעת מעשה הערט מען נישט. פסח ביי מיר די קליינע קינדער קענען נישט זאגן קדש. מה נשתנה אויך נישט. סוכות קענען זיך מוטשן צו זינגען עפעס טאטע לעבן. איך זיך נישט די. כ'רעד נישט כיתה ב' ג' כיתה א. דריי יעריגע צוויי יעריגע וואס. קומט אהיים מיט א בוק. מיין ווייב זאגט מיר דו דארפסט.

דאס איז ממש פשט. אין גיהנום לעולם הבא. קדוש ברוך הוא מוציא חמה מנרתיקה, צדיקים וועלן זיך מתעדן זיין, און רשעים וועלן נישט וויסן וואס צו טון מיט דעם, וואס טוט מען מיט דעם שבת? איך מוז אוועק פארן שבת! הערסט? לייג אוועק די טעלעפאן ביים שיעור, הער שיינע שיעורים. לייג אוועק די טעלעפאן ביים שיעור. איך מוז אוועק פארן שבת. איך מוז שוין גיין צו א קידוש זיך אנטרינקען. איך דארף אהיימשלעפן אינגעלייט פון שול. איך קען שוין נישט וואקן גראד. וואס וואס איז מיט דיר וואס גייסטו דיין ווייב האט דיר אנגעגרייט דיין ווייב האט דיך אנגעגרייט א סעודה וואס גייסטו גייסטו הוליענען ביי יענעם אינדערהיים גייסטו הוליענען ביי יענעם אינדערהיים גיי דא און גיי דארט גיי אין שול דאווענען גיי אהיים זיי זיך פריי דיך מיט דיין ווייב וואס דארפסטו גיין צו פרעמדע שטובער אך ס'איז נישט אינטערעסאנט ס'איז אים נמאס דאס לעבן. קענסט אהער ברענגען דא נאך א קאפל? איך וועל מאכן א שיינע סעודה. אוי נאך א קאפל קען דא זיין. פעך, עקלדיג פארשטינקן. זיץ מיט דיין ווייב, זיץ מיט דיין לעבן. עטליכע מענטשן האבן שוין א משפחה מיט קינדער. אינגעלייט, זיץ מיט דיין שטוב. ווילסט גיין ערגעץ שבת גיי צו דיין טאטע, גיי צו דיין שווער. גיי אויף א פלאץ וואס איז דא יראת שמים. ס'איז נישט אינטערעסאנט, ער גייט שיכור'ן דא און ער גייט שיכור'ן דארט. גיי אהיים, עס חסידיש שבת אינדערהיים, פריי דיך אינדערהיים. דאן האסט א ווייב, יא וואס איז מיט בארד? דו ווייסט, אויב דו האסט ביהעיווד די ערשטע צען יאר אין לעבן. קענסטו האבן א חיים טוב די גאנצע ביז וועסט אוועקגיין פון די וועלט ווייל נישט אז וועסט זיך אויפפירן ווי א נישט ערליכע איד וועסט גיין טשעפענען א ווייב און וועסט איר וויי טון שפעטער וועסטו גארנישט האבן זאג נישט אז דו זיך גט'ן זיך סעפערעיטן אפילו וועסט בלייבן מיט דיר נישט קוקן אויף דיר חוזק מאכן מיט דיר מענטש לעבט שיין, יראת שמים, הערסט חתן אנפאנג אסאך מאל דארף אויסהערן א ווייב, און אסאך מאל וויינט א ווייב אין די יונגע יארן, דאס טוט איר וויי, יענץ טוט איר וויי, אסאך מאל בענקט זיך א ווייב, אסאך מאל, א יונגע פרוי קען זיך פארבענקען אסאך מאל.

ביסטו נישט קיין געזונטע מענטש, און דיין ווייב רעדט צו דיר, א פערטל מח געב איך איר אוועק, אהה, און זאגסט אהא, און זי האט דיר געפרעגט א קשיא, און זי האט דיר געפרעגט א קשיא, און זאגסט אהא, און זי פרעגט איבער נאכאמאל ווייל זי, ווייל איר, ווי זי נעמט חיזוק, האט איר געזאגט אז מאך נישט קיין פייט, פרעג עס איבער. זי פרעגט איבער נאכאמאל, ביסט אזוי נישט געזונט, ביסט אזוי נישט געזונט, און דו קוקסט מיך אן אז איך וויל דיר עפעס שלעכטס טון אז איך רעד צו דיר וועגן דיין טעלעפאן, לאז שוין אפ, לאז שוין אפ, לאז, לאז, דו לעבסט נישט, דו ביסט נישט געזונט, דו דארפסט עס פאר ארבעט, פיין, פיין, אדרבה נוץ עס פאר ארבעט, דו נוצסט עס אבער נישט פאר ארבעט.

די קינד שטייט און רעדט צו טאטי, לאך צו מיך, טאטי קוק צו מיך, טאטי זאג מיך עפעס א קאמענט אויף דעם, טאטי, נו, מיין רבי, מיין חבר, ווען גייט שוין זיין פסח? ער ווייסט אפילו נישט ער דארף עפעס ענטפערן, דו ביסט סלעיוו. אטענשאן פאר דיין קינד, קוק דיך אן וויאזוי דו זעסט אויס, איך קען נישט שרייען איך האב מזל כ'בין הייזעריג, וואס איז מיט דיר וועק דיך שוין אויף, איך דארף עס האבן פאר ביזנעס, ניץ עס פאר ביזנעס, איך בין מיט דיר איינשטימיג דו דארפסט עס פאר ביזנעס, דו דארפסט עס פאר ביזנעס אויף וואס ברענגסט עס אהיים, אוואו, געוואלד גיב שוין א בליק אויף מיר, גיב שוין א קוק אויף מיר.

שטימען נישט. אזא גוטע דזשאוק. און דאן שטעלן א צעטל איך און מיין ווייב שטימען. פאר וועם? פאר אונז. אונז שטימער. אונז שטימער. כ'ווייס נישט ווי מ'זאגט עס. דו מוזט גיין מתרגם זיין יעצט. נישט פארשטיין וואס. קענסט נישט מאכן קיין חוזק יום פון דעם, ס'וועט נישט געלונגען, הא? זאלסט מסביר זיין דא. שוין האבן א גאנצע דרשה, ביידיש זאגט מען לבחור שטימען, אטא די זעלבע מילה וואס מען זאגט, קיצור, ס'קען נישט שפאנען. האסט געהערט, און ער זאגט אזוי מיט אזא דזשאוק אזא דזשאוק, רבונו של עולם, ווען איז דא צייט פאר די דזשאוקס? ווייל בשעת די ארבעטס, דיין בעל הבית וועט דיך אוועק שיקן, וועסט דיך שפילן מיט דיין טעלעפאן, און בשעת'ן ביסט אינדערהיים, דו האסט חתונה געהאט מיט דיין ווייב און קינדער, דו האסט קינדערלעך, ווען וועל איך נוצן, אפשר גיי איך הכנות. נישט גייען לאנגע הכנות פארן דאווענען, זאלסט קענען מכין זיין אזוי ווי דארף צו זיין, דורך קוקן יעדעמס מען ווערט דאך ברוגז אויף די רבנים אז מען זאגט דאס זאלסטו נישט האבן.

האט ער זיך געצויגן גיי דא גיי דארט, שוין ברכות מיט נעימות, בר מצוות, חתונות, טוט זיך מען גייט מען קומט, זיין גוט אינדערהיים, זיין גוט אינדערהיים, די ווייב וועט האבן צייט וועסט מיט איר שמועסן, אויב וועט זי זיין פארנומען זי דארף איינצונייען דיין בעקיטשע, נעם א משניות, וועסט ענדיגן דיינע שיעורים, זיין גוט, זיך אוועק זעצן אויפן טיש, חומש ענדיגן די חומש ענדיגן די משניות.

איך האב נישט פאר דעם אייבערשטן, מאכסט מיר דאס, איך האב נישט קיין טענות אויפן אייבערשטן, און וואס איך דארף בעט איך נאכאמאל דעם אייבערשטן, כ'דארף א שידוך, און נאך איינער האט מיר געזאגט ניין, און נאך איינער האט מיר געזאגט ניין, ברוך השם, ברוך השם, איך קען נאכאמאל גיין צום אייבערשטן, זיך איינבעטן דעם אייבערשטן, הייליגער באשעפער, איך בין בטוח נאר אין דיר, נאר דו קענסט מיר, קוק מיך אן, איך שפיר זיך נישט גוט פאר צוויי וואכן. צוויי וואכן פלוצלינג געכאפט אים, עס איז געווען זונטאג נאך סוכות, געכאפט א הוסט, קען פון דעם נישט, ממש היינט, יעצט בין איך געווארן ממש אביסל לייכטער, אביסל בעסער, א מענטש פילט נישט גוט, גייט צום דאקטער. איך ווייס דאך איך פיל זיך גוט נאר איך היס שוין איך גיי גיין צום דאקטער און איך זאג פאר מיין ווייב איך ווייס וואס די דאקטער גייט מיר זאגן איך קען מיין דאקטער און איך ווייס פונקטליך ווען איך ווייס ער גייט מיר זאגן כ'האב סטרעפ איך שפיר עס איך האב א שטארקע שווערע שלונג ווייס איך אז דא א סטרעפ איך קען מיך שוין ביי די פערציג יאר מעגסט דיך שוין קענען א קינד ווייסט מען נישט ווען ס'איז סטרעפ און ווען נישט איך ווייס שוין דאס איז א ווייטאג ס'וועט אריבער גיין איך ווייס פונקטליך וואס די דאקטער גייט מיר זאגן אבער. לאמיר גיין צו דאקטער, מיר דארפן גיין צו דאקטער, דו זאגסט פאר יעדן איינעם מ'דארף גיין צו דאקטער, און דו גייסט נישט צו דאקטער. גיי צו די דאקטער, אבער איך וועל דיר זאגן די זעלבע ווערטער, דאקטער גייט מיר זיך ווערן אזוי ברויגז אויף אים, ער גייט מיר זאגן ביסט געזונט, ביסט שטארק, און איך קען נישט אטעמען. און איך די דאקטער, נאכאמאל א גוטער דאקטער, א וואוילער ערליכער איד.

אמאל דו זאגסט פאר א מענטש דו פילסט גוט, איך קען דיר גארנישט טון, דו היסט, דו היסט, זאג איך ווייס נישט ווי צו לייגן די הענט, דא ווייל מען ווען מען היסט איז נישט איידל צו היסטן צו יענעם, זאג איך זאל אנכאפן די בויך, פרעמד. פון אזוי סאך היסן ווערט ווערט איבער געשטרענגט די מאגן, וואס זאל איך טון, וואס זאל איך טון, רו דיך אפ, דארפסט צוריק גיין צום אייבערשטן, איז קודם פאר מיר איז עס א גוטע אאוטינג, איך גיי נאך יעצט מיין ווייב, איך גיי עכט מיין ווייב. מאכט זיך אמאל גייט אויף א טשעק אפ צום דאקטער אויבן איז א שיינע לאבי ווען איך האב ווען טעלעפאן ווען איך קען מאכן א סטעטוס פון דעם און נישט ווייזן די נערסעס וואס זיצן ס'דא א פיש טענק ביי אונזער דאקטער מיט פלענטס אונז זיצן מיר דארט זייער געשמאק איך מיין תהלים איך דאווען אביסל און נאכדעם גיימיר אריין אינעווענדיג.

האט נישט קיין געלט, ברענג אים א פרנסה, ברענג אים א פרנסה, דאנק דעם אייבערשטן אז דו האסט א פרנסה און ס'קלעבט מיט דיר, און ער האט שוין צען פרנסות און מען שיקט אים אוועק פון יעדע פרנסה, נו, סאו ווי קומט פרנסה? פונעם אייבערשטן. און וואס איז פשט מיט די קינדער? ווייטער פונעם אייבערשטן. און זיי זענען די השתדלות. די לשון קודש ווארט וואס יעדער קען. השתדלות. שטעל אפאר מענטשן אויפן גאס פרעג אים האסט געקויפט די לאטערי? יא. פרעג אים פארוואס. כמעט זיכער וועט ער ענטפערן די ווארט יא. כ'האב היינט געפרעגט אפאר בחורים פארוואס. כ'האב נאר השתדלות, השתדלות, זאלסטו געדענקען וואס רבי נתן האט געזאגט, די וועלט זאגט אז מען טוט, העלפט די אייבערשטער, און איך זאג אז דער אייבערשטער העלפט, קען מען עפעס טון, פארגעסט נישט פונעם אייבערשטן. אייבערשטער העלף אונז אז מ'זאל זוכה זיין מ'זאל אריינעמען די ווערטער, האט אנגעפאנגען נעכטן נדרים. מ'האלט שוין דף יו"ד. ס'דאך ממש א שאד. דו האסט נאכנישט אנגעפאנגען. קוק נאר די בלעטער, די קליינע בלעטער. אויב גייסט לערנען נדרים און נזיר, וועט שוין גיין אויף סוטה שוין גרויסע בלעטער וועט שוין וועט ווערן א חלק פון דיין לעבן. און אויב דו האסט א גרויס יונגל אינדערהיים, הייב שוין אן מיט אים. מאך מיט אים א פראגראם. ביינאכט, נאך סאפער, נאך שפילן, נאך איבערדרייען, נאך האצקענען. פאר מען גייט שלאפן, מאך זיך א טרינק, און נעם די גרויסע גמרא, און מען געבט אים די כבוד, זאגט דעם דף גמרא, ס'איז א חלק פון זיין לעבן, אוודאי דארף ער האבן חיזוק, אבער ס'איז א חלק פון די לעבן, אזוי ווי דאווענען, קען נישט פארגעסן, אמאל, אמאל זייער געשריגן אין זומער, אויף א בחור, שוין לאנג חתונה געהאט, שיקט שוין די קינדער דא.

צוריק שמייכלדיג זאגט ער מיר, דער ראש ישיבה דארף מיך פארשטיין, דער ראש ישיבה קומט פון א שטוב וואס הייסט פון די טאג וואס מען איז געבוירן אין שפיטאל האט זיך דארט דער ראש ישיבה'ס טאטע געשטעלט ביים דאווענען די זייט מנחה, דער ראש ישיבה האט אלץ געזען אז דאווענען ס'איז א חלק פון לעבן, מיין טאטע דאווענט נישט, מיין טאטע גייט נישט אין שול. לעצטנס ווען ער האט אנגעפאנגען דארפן חתונה מאכן די קינדער שבת, ראש השנה יום כיפור איז ער יא איז ער יא זייער ערנסט, און יעדן טאג לייגט ער תפילין אינדערהיים אזוי ווי מיר, מיט די אונטערהעמד. סאו דער ראש ישיבה קען נישט שרייען, דער ראש ישיבה קען מיר עס נאכאמאל שיין זאגן און נאכאמאל, ער האט גערעכט, ער האט גערעכט, ער האט גערעכט. זינט דעמאלטס האב איך אנגעפאנגען רעדן אנדערש, איך האב נישט געוואוסט דאס. א מענטש קומט פון חסידישע עלטערן, באט דער טאטע דאווענט נישט, סאו קומט אויס אז דו גייסט דאווענען שחרית מנחה מעריב, ממש וואס דער רבי זאגט אינעם ספר המידות.

גורם גלות לבניו. ס'איז א גמרא אין ברכות. און דיינע קינדער האבן א צושטערטע לעבן. א גלות. וואלגערן און וואגלען. מ'קען עס אנקוקן ווי א סגולה. און מ'קען עס אנקוקן שכל, לאגיש. א מענטש גייט אין שול דאווענען. די קינדער באקומען אזא. ס'ווערט א חלק פון זייער לעבן.

איז יעדע זאך אזוי. זאלסט צוגעוואוינען דיין קינד. נישט קליינע קינדער, קליינע קינדער לאז שפילן. גרויסע קינד, אפשר מאכן א פראגראם, לערנען דעם דף. קען מען געבן אטענשאן פאר דעם. מ'וועט זאגן פאר די רבי אין חדר. מ'וועט זאגן פאר די רב אין שול. מ'וועט זאגן פאר די ראש ישיבה. איך מיין ווער ס'האט ביי אים אזוי ארויפגעקוקט. ער לערנט גמרא.

געלט, נאך א קוואדער, צדקה, דאס איז צדקה, איך גיי האבן געלט, איך וועל קענען בויען, א בחור זאגט מיר, ראש ישיבה זאל מיר נאר ווינטשן די לאטערי, וועט בויען נאך א שטעטל, נאך א שטעטל, קוק וויפיל קהילות און מוסדות ווילן בויען שטעטלעך מיט געלט, קען נישט, קען נישט בויען קיין מקום תורה מיט געלט, נישטא אזא זאך. נישטא אזא זאך. קוק מציאות. מען קען בויען תורה נאר. רבי נתן האט געזאגט איך האב געבויט דעם רבינ'ס קלויז אין אומאן. נישט מיט קיין עשירים. מיט כיסופים. מיט גלוסטן פון ארעמעלייט. די ארעמעלייט האבן געוואלט, יעדער האט פרובירט וואס ער קען טון, ס'האט זיך געבויט א קלויז. איך וויל אייך פארציילן וואס אונז האמיר דא אין די קהילה, אונז אלע געווען אין אומאן ביים רעבן, מוהרא"ש האט מיר געזאגט איך זאל האבן א אייגענע פלאץ, איך וואלט עס נישט געמאכט, מוהרא"ש האט מיר געזאגט איך טו וואס מוהרא"ש האט מיר געזאגט, האט מען געבויט דעם בנין,

פערציג טויזנט דאלער, אפשר וועל איך איין טאג בויען דא, לאמיר אנהייבן גראבן, גראבן, וואס קען שוין זיין, מען וועט טרעפן איינער וואס וויל אפקויפן די זאמד, א גאנצע מעשה, גראבן, וואס וועט עס קאסטן, וויפיל מען וועט האבן שיקט מען, זיך אויסנעמען מיט די קאנטרעקטער וויפיל מען האט שיקט, דעמאלטס האב איך געבעטן אנשי שלומינו, יעדער איינער זאל פרובירן צו ברענגען טויזנט דאלער, ברוך השם מען האט געברענגט, שוין. ער שיקט מיר פיקטשערס מען גיסט שוין די די יסודות אז מען וויל טוען א גרויסע בנין דארף מען איך נישט איך קען נישט בויען היינט פארשטיי איך ווייס איך שוין אביסל איך האב מיטגעהאלטן אין בנין מען גראבט אראפ און מען גראבט אראפ פרעג איך וואס פעלט דאס אויס זאגט ער אז אויב מען וועט איין טאג וועלן ארויפבויען אסאך שטאק דארף מען גיסן. פארהאנגס אזוי ווי א פיס, א פיס פון א מענטש נאך א פיס זאל האלטן, אקעי פרובירן פרובירן ביז מען איז גענדיגט בויען, נו וואס שייך רצונות און כיסופים פון אנשי שלומינו, היבש אויף, יעצט האט מען גענדיגט קויפן נאך א גאנצע שטח פון די זייט, אויך און איך האב דאס גאנצע געבויען, ניין, קויפן. יעצט פון שטעטל ווי אזוי מ'האט געקויפט דעם תלמוד תורה בנין, א נס, מ'גייט עפענען די שטעטל, פון ווען מ'האט גערעדט צו מיר פון די שטעטל, איך זאג פאר די אינגעלייט וואס רעדן צו מיר, וואס וועט זיין מיט מוסדות, ביי מיר איז א שטעטל נאר מוסדות, איז דא מוסדות קען מען דא וואוינען, אז נישט וועל איך נישט לאזן, ווער ס'וועט מיך אויסהערן, קיין איין איד ארויסגיין וואוינען, נישטא אזא זאך, וואו גייסטו שיקן דיין קינד?

איינס פון אנשי שלומינו ער ברענגט א פושקע און ער ברענגט זיין מעשר פאר די רענט און ער העלפט דא און ער העלפט דארט ברוך השם ברוך השם איך זאג עס לגבי די לאטערי כ'האף עטס האטס נישט די אלע נארישע מחשבות, איך קוק אייך אן ווי קלוגע מענטש.

און בעט בשעת דו געסט צדקה, דער רבי שרייבט ווען א מענטש גיט צדקה, בעט ער עס נאך צדקה גייט ארויף אין די העכסטע הימלען, פארשטיין און עס וועט אים אריינגיין אין די הערצער. יא מ'האט אלעס גערעדט, די לאטערי, די וואוטס, די עולם איז קלאר.